לעילוי נשמת ר' איה ר אברהם יעקב בן יוסף עליו השלום שיינער ליום היארצייט שלו א' אדר. משיחת פורים תשכ ו
דערציילט ער אויף דערויף אין גמרא אז נאך דערויף וואס איז געווען וואס וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וואס לכאורה האט זיך מרדכי דעמאלט געזען געזען אין דרך הטבע אז דידן נצח אז המן פירט עם ארום ברחוב העיר און איז מפרסם און שרייט ככה יעשה לאיש, זאגט ער אין די גמרא אז מרדכי שב לשקו ולתעניתו. וואס ווי דער דין איז אין שלחן ערוך אז מצד די טייערקייט פון א אידן איז טאר מען ניט פייניגן א אידישן גוף סיידן דאס טוט מען צוליב א דבר נעלה ביותר וואס אט די דער דבר נעלה איז א טובה פארן גוף.

איז אף על פי כן באווארנט מען אז קאן זיך זיין אז ס'עט איינפאלן א סברא וחדלת מעזוב לו, דו וועסט אים ניט ארויסהעלפן דעם גוף נאר פייניגן אים און ברעכן אים דורך סיגופים ותעניות, איז ניט אזוי דער דרך וואס ישכון אור, נאר ס'דארף זיין דער עזוב תעזוב עמו, מ'דארף מיטן גוף צוזאמען דינען דעם אייבערשטן. וואס צוליב דערויף דארף מען האבן א געזונטן גוף, ווי דער רמב ם פסק'נט אפ היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, אז זאל זיין דער אידישער גוף א געזונטער און א גאנצער, אט דאס איז די וועג ווי צו דינען דעם אייבערשטן. וואס דערפון איז דאך פארשטאנדיק אז אויב שב לשקו ולתעניתו איז זיך ניט קוקנדיק אויף דערויף וואס המן האט אים ארומגעפירט און אחשורוש האט אים געהייסן אנזאגן המלך חפץ ביקרו האט נאך מרדכי אלץ געהאט א דאגה וואס וועט זיך טון מיט גזירת המן וואס דערפאר האט ער ניט נאר געמעגט פאסטן נאר ער האט געדארפט פאסטן. און ניט נאָר ער האָט ניט געדאַרפֿט פּײַניקן דעם גוף מיטן סיגוף פֿון זײַן אַ לבֿוש-שק, נאָר ער האָט דאָס געמוזט טאָן, װאָס לכּאורה איז דאָס ניט פֿאַרשטאַנדיק. מרדכי האָט פֿאַרשטאַנען תּכסיסי-מלאָכה, װאָרעם ער איז דאָך געװען פֿון שׂרי אַחשװרוש, און האָט פֿאַרשטאַנען, אַז װיבאַלד דער מלך הײסט אײן שר, ער זאָל אַרומפֿירן דעם צװײטן שר ברחובֿ העיר.

וואס ס'איז דא פון דעם סיפור א הוראה צו אונז, אז א אידן איז ניט נוגע וואס עס טוט זיך אין טכסיסי מלוכה. ביי מרדכי'ן איז געווען בפשיטות, אז ווי קומט עס אז זאל קאנען ארויסגיין א גזירה אויף אידן להשמיד להרוג ולאבד אדער וואס א גזירה ס'זאל ניט זיין, איז עפעס האבן זיך אידן פארזינדיגט פאר דעם אייבערשטן. ווארום בשעת אידן זיינען צוזאמען מיטן אייבערשטן איז פונקט אזוי ווי גויים קענען גארנישט ניט טאן כביכול דעם אייבערשטן, אזוי קענען זיי גארנישט ניט טאן צו בנים אתם לה' אלוקיכם. ס'קען ניט זיין אז א מלך זאל לאזן מען זאל עפעס טאן לבנו. איי איז דאך די קשיא מען זעט דאך אז מען טוט לבנו און הוא יושב ושותק, הן הן גבורותיו, אז עכו"ם מרקדין בהיכלו און שותק, איז דער תירוץ אויף דרוף איז מפני חטאינו גלינו מארצינו. נישט דערפאר וואס רוים האט געהאט אסאך מער חיילים, און נבוכדנצר האט געהאט אסאך מער פרשים וחיילים וכו' ופילע צאלען, דערפאר האט ער דערפאר האט ער געקאנט אידן פארטרייבן פון ארץ ישראל, די איינציגע סיבה איז ומפני חטאינו גלינו מארצנו. נאר דערנאך איז דערפאר האט דער אייבישטער אנגעפירט מיט נבוכדנצרן און האט אים געבראכט למקום פלוני און ער האט נישט געוואלט גיין ככל אריכות הסיפור בזה. ועל דרך זה בנוגע צו בית שני, ועל דרך זה בנוגע צו גזירת המן. ס'איז ביי מרדכי'ן און ביי קיין אידן א מאמין קען נישט זיין קיין ספיקות אויב נאר ער איז א מאמין אז דער אייבישטער איז באלעבאס אין וועלט, און אויב נאר ער איז א מאמין אז דער אייבישטער האט געגעבן די תורה, וואס אין די תורה שטייט בנים אתם לה' אלקיכם בני בכורי ישראל, און זאגט דער שכל הפשוט אז סקאן נישט זיין אז עימיצער זאל קענען עפעס טאן א אידן אם השם לא ציוה. פארוואס איז עפעס דער אייבישטער וואס ער איז דער עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב וועט זאגן אז מזאל טאן א אידן ניט קיין גוטע זאך? איז דאס א סימן ניט אז ער פייניקט אים דאס דארף מען אפווישן צואת בנות ציון אזוי ווי ס'איז דא א חטא ועוון וואס דאס איז א ביי אידן איז דאס א פלעק דארף מען דאס אפווישן אראפוואשן איז דא א פלעק וואס מ'קען אראפ נעמען מיט קאלטע וואסער און אויב די פלעק איז אריין טיפער איז אט דעמאלט מוז מען האבן ווארעמע וואסער הייסע וואסער

און פארוואס טוט ער דאס דער פאר וואס אחשורוש האט אים געהייסן מהר קח את הלבוש, דאס איז געווארן אן ענדערונג ביי המן'ען מיט אחשורוש'ן, אבער וואס אידן האבן צו זיי קיין שייכות נישט, אידן האבן א שייכות צום אויבערשטן, במילא ווען וועט ער מפסיק זיין זיין תענית און ווען וועט ער אנטון צוריק די בגדי מלכות, ווען ער וועט וויסן אז דער אויבערשטער איז געווארן צו אים בעסער. דורך וואס קען ער פועל'ן ביי דעם אויבערשטן? ניט דורך דעם וואס ער וועט זוכן עפעס אין דרך הטבע, דורך שב לשקו ולתעניתו, וואס אט דאס איז די הוראה בכל הזמנים ובכל המקומות, ס'איז דא אזענע וואס לויפן און זיי ווילן מסכים זיין, אז א גוי זאל מסכים זיין אויף יענע פלענער, די ערשטע זאך דארף מען באווארענען וואס דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא זאגט. דורך וואס קען מען דאס באווארענען, אזוי ווי די סיבת הגזירה איז מפני חטאינו, ער מאכט מען, איז מען מבטל די גזירה, אדער מען מאכט איר האלב פון דער גזירה, דורך דאס וואס מען מאכט האלב פון די חטאים.

און ער האט געזען אז אידן שטייען ביי דעם נסיון, און מען פאסט שלשת ימים לילה ויום, אט דאס האט מרדכי געוואוסט אז דאס איז מבטל אלע גזירות שלמעלה, און בשעת דאס איז מבטל אלע גזירות דלמעלה ווערט בדרך ממילא בטל די גזירה למטה, איז דערנאך דארף מען באווארענען אן ענין אין אן עשי' בדרך הטבע, אט איז אסתר ויהי ביום השלישי איז אסתר געגאנגען רעדן מיט אחשורוש.